גוט מארגן ערב ראש השנה תשע"ו, איך וויל אייך זאגן אפאר ווארעמע ווערטער פאר ראש השנה, הגם איך בין נישט דער מענטש וואס איז ראוי אבער איך וויל האבן א חלק אין זכות הרבים, מ'האמיר דאס יאר פארלוירן אסאך צדיקים און אסאך רעבעס, מיין טאטע הריני כפרת משכבו איז אויך געווען א תהילים זאגער וואס זיי פלעגן פאר אונז מתפלל זיין, יעצט זענען מיר געקומען צו א מצב וואו מ'זעמער אז אין הדבר תלוי אלא בי, נאר אין אונז, ס'ווענדט זיך אין אונז אליינס. יעצט מוזן מיר זיך נעמען אין די הענט, ס'איז דא א מעשה אז נאכדעם ווען דער הייליגער חזון איש איז נסתלק געווארן איז האט ר' אהרן קאטלער געזאגט א הספד האט ער זייער געוויינט זאגט ער רבותי ביז יעצט איז געווען א וועלט מיטן חזון איש און יעצט גייט זיין א וועלט אנעם חזון איש די וועלט גייט ווייטער שטיין נאר ס'עט שוין נישט זיין קיין חזון איש האט ער געזאגט רבותי. יעדער פון אונז די בני תורה איז א שטיקער פון א חזון איש, מיר זענען דער חזון איש. איז נסתלק געווארן דער טאהשער רבי, אזא הייליגער איד, א איד וואס איז געווען ואני תפלה, כסדר האט ער מתפלל געווען, מתפלל געווען און געווינטשן אידן און געבענטשט אידן, ער איז געווען א לוי, עבודת הלוי האט מען ביי אים געזעהן, די שיינע טישן, די שבתים, די מוסר. רבותי ס'איז נישט דא מער דער הייליגער טאהשער רבי, מיר זענען א שטיקל פון טאהשער רבי'ן, יעדער פון אונז קען זיך נעמען זאגן תהילים, אויסזאגן תהילים יעדן שבת אינדערפרי, דאס איז אויכעט א מנהג וואס אסאך אידן טוען עס, דאס האט מען געטוען אין טשערנאביל איז דאס געווען גאר א גרויסע זאך, און אין אסאך חסידישע הויפן איז דאס געווען א גרויסע זאך, רבותי אונז זעמער היינט א שטיקל טאהשער רבי, יעדער פון אונז. און לאמיר עס אויסנוצן געהעריג, לאמיר נישט זיין קיין פעיליור אויף אונזער מישן, יעצט ס'קומט חודש אלול, ס'דא אין שערי תשובה לרבינו יונה, זאגט דער רבינו יונה א מורא'דיגע זאך, ער רעדט אז מען דארף תשובה טון, רעדט ער אז די גרעסטע פראבלעם איז פון איחור זמן התשובה, דאס טייטש אזוי, ער האלט ביי תשובה טון, אבער וואס דארף ער אנהייבן אין אלול, ער האט דאך צייט יום כיפור פאר נעילה. ער האט צייט. וואס דארף ער אנהייבן ווען ער איז דרייסיג? ער האט צייט ווען ער וועט זיין זיבעציג. מ'דערציילט א מעשה פון הייליגן קדושת לוי אז ס'געווען א גרויסער בעל עבירה אין בארדיטשוב, א שייגעץ, א פושע ישראל. דער הייליגער קדושת לוי טרעפט אים אמאל אין די גאס זאגט ער אים דו ווייסט ווען דו זאלסט ווען ווערן ערליך וואלסטו דאך געווען אזא גרויסער צדיק, ווייל שטייט אז אלע זדונות נעשה זכיות, דו האסט דאך אזויפיל עבירות, ווען דו דרייסט דיך איבער ווייסט וויפיל זכיות דו וועסט האבן, רופט ער זיך אן רעבע, יא יא איך פארשטיי, אבער כ'על ווארטן נאך צען צו פופצן יאר, כ'האב צייט, דעמאלטס זאל איך האבן נאך מער עבירות, וועט זיין נאך מער זכיות. דאס איז די טבע פון א מענטש, ער וויל ווארטן און ווארטן, ער וויל זיך נישט טשענדזשען פון וואס ער איז. זאגט דער רבינו יונה אז די גרעסטע פראבלעם פאר איינעם וואס ער זינדיגט איז איחור זמן התשובה, ער וויל, כ'האב צייט, כ'האלט מיך נאכנישט יעצט ביים טשענדזשען. איז דאס איז מבואר פון רבינו יונה אז דער הפך פון תשובה איז נישט אז מען טוט אן עבירה נאר דער הפך פון תשובה איז אז מען איז פשוט מאחר דעם זמן תשובה, דאס איז דער הפך פון תשובה, צו פארשפעטיגן דעם זמן תשובה, אדער א מענטש ווען ער גייט דורך געוויסע סטעידזשעס אין לעבן, צוואנציג איז זייער שווערע יארן, פון צוואנציג ביז דרייסיג, דרייסיג. לאָזט זיך שױן נאָך אַ ביסל דער יצר-הרע, דאַרף מען אָנהײבן זיך צו באַרעכענען, כ'בין אַרײַנגעגאַנגען אינעם דרײַסיקסטן יאָר, װאָס דאַרף איך טאָן יעצט פֿאַרן רבונו-של-עולם? נאָכדעם װען מע װערט שױן פֿערציק, איז דאָך שױן, װי מע זאָגט, פֿאַר זײער אַ סך מענטשן, רוב תּאװות איז שױן נישט דאָ. אַזױ זאָגט דאָך דער הײליקער חובֿות-הלבֿבות, זאָגט, קוק, מײַן קינד, דער מאָגן אַרבעט שױן נישט, װי עס דאַרף צו זײַן, דאָס אַרבעט שױן נישט, װי עס דאַרף צו זײַן, די אױגן אַרבעטן. שוין נישט ווי עס דארף צו זיין, די כוחות פארלאזן זיך צוביסלעך, איז זעהסטו דאך אז דו דארפסט תשובה טון, דו זעהסט דאך אז דו דארפסט תשובה טון, דו קענסט נישט אזוי אנהאלטן, ווייל אז דו וועסט אזוי אנהאלטן וועט דאך דורכגיין אלע יארן און דו וועסט נישט אנקומען צו גארנישט. סאו דער עיקר פראבלעם איז אז נישט אז מען האט געטון די עבירה, האסט עס געטון, ס'איז שוין געטון געווארן, די עיקר פראבלעם איז איחור זמן התשובה, איך האב צייט. איך האב צייט, און אפילו ווען ס'קומט אזא מצב אזוי ווי ראש השנה יום כיפור האט ער צייט, קודם ביז נאך ביז יום כיפור האט ער דאך זיכער צייט, און נאכדעם הייבט זיך אן דער בעל דבר פארדרייט אים א קאפ, סוכות איז גאר תשובה מאהבה, האסטו דאך זיכער צייט, און נאכדעם קומט אריין אזא זאך וואס דאס הייסט חנוכה, און די ספרים הקדושים זאגן אז ביז חנוכה איז ערשט די גמר חתימה האסטו דאך זיכער צייט, יעצט וואס איז באמת א חילוק? צווישן א מענטש וואס ער טוט תשובה ווען ער איז יונג, אדער לאמיר זאגן ווען א מענטש טוט תשובה און ער הייבט אן אלול זיך צוצוגרייטן, צו א מענטש וואס ער קומט פאר יום כיפור, צו אפילו אינמיטן יום כיפור, און ער זאגט רבונו של עולם זיי מיר מוחל, וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי? די חילוק איז זייער פשוט. ס'איז דא א בילדינג וואס מ'האט יעצט געבויעט אין ניו יארק, אנשטאטס די טווין טאוערס, האט מען געבויעט א גרויסן בילדינג, צען יאר פלאנט מען דערויף, און ס'האט געדוירט פינף יאר עס צו בויען, ס'איז א בילדינג! קוקסט עס אן ס'איז א בילדינג. למעשה, דער בילדינג איז געמאכט ס'זאל אויסהאלטן היץ און קעלט. ס'איז געמאכט ס'זאל אויסהאלטן אלעס. ווינטן, האריקעינס. נאכדעם איז דא איינער וואס האט געבויעט א באנגעלאו. ס'האט נישט קיין יסוד אין דר'ערד. ס'איז ארויפגעלייגט אויף אפאר סינדער בלאקס. די סינדער בלאק קרעקט, הייבט עס אן צו פאלן. ס'קומט פלאדס, ס'קומט אפשר שלגים סוף ווינטער, די ערד ווערט נאס, ס'הייבט אן צו זינקען, און ס'איז נישט סעיף, אבער געשעט א פייער, ווערט עס פארברענט אין א סקונדע, און ס'איז נישט דא ווי צו לויפן, במילא האט דאס נישט קיין קיום, ס'איז נישט קיין בר קיימא, ס'איז א באנגעלאו, ס'קען דיך ווי מען זאגט פראטעקטן פון די זון, ס'קען דיך פראטעקטן פון די היץ, ס'קען דיך פראטעקטן פון די קעלט. באט ס'איז בסך הכל ס'האט נישט קיין קיום, אפאר יאר ארום איז עס שוין נישט דא, מ'מוז עס כסדר דזשעקן, מ'מוז עס פילעווען, און במילא דאס איז דער חילוק צווישן איינער וואס ער טוט תשובה מיט א הכנה פון עלול, צו איינער וואס ס'איז אים גוט, ס'איז אים גוט די לעצטע מינוט אויכעט, ער קען זיצן אויפן טויטן בעט און זאגן רבונו של עולם איך טו תשובה אויף אלעם וואס כ'האב געטון זינט, דער אייבערשטער איז אים מוחל, אבער ס'איז נישט די ריכטיגע תשובה, ס'איז א באנגעלאו. מיט אזוי פיל ער קומט אויף יענע וועלט זאל מען אים נישט קענען דן זיין און פארהאלטן, און נאכדעם האט ער נישט די מצות און די מעשים טובים וואס ער האט געטון פאר ער האט געטון תשובה. מען האט געברענגט אין בארייתא פון הלכות תענית אז ווען א מענטש איז פיל מיט זינד און ער טוט מצות און מעשים טובים איז די סטרא אחרא יונק דערפון אז על כל פנים דאס איז דער חילוק צו מען גייט יעצט בויען א באנגעלאו צו מען גייט בויען דעם בילדינג וואס האט ריפלעיסד די טווין טאוערס.

פרי, און ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים, און אינדערפרי זאגט מען מודה אני מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. עניוועי, איז איין זמן תשובה איז יעדע נאכט, דער צווייטע זמן תשובה איז יעדן ערב שבת, מען דערציילט ביים הייליגן רבי ר' מיילעך איז געווען עפעס אזא מין התעוררות יעדן ערב שבת אז יעדער האט געוויינט און יעדער האט זיך איבערגעבעטן איינער מיטן צווייטן, איז געווען ממש בבחינת ערב יום כיפור, דער דריטער זמן תשובה איז יעדן ערב ראש חודש, און דער פערטער זמן תשובה איז ווען ס'קומט ראש השנה, יום הקדוש און סוכות, די הייליגע טעג, סאו דאס זענען די זמנים וואס א מענטש טאר נישט מאחר זיין די תשובה, און נאכדעם, די גמרא זאגט, דריי זאכן האט דער אייבערשטער פיינט, איינס איז א זקן נואף, ביסט שוין אן אלטער איד, דו זעסט דאך ס'ליגט שוין גארנישט אין די תאוות, פון די טוסדעי ענינים פון זיווג בין איש לאשתו, צו ווען חלילה א בחור איז מוצא זרע לבטלה, ווערט ער דיפרעסט, ער ווערט אפסעט, ס'ציהט ארויס טיפות פונעם מח, און ער ווערט שוואך, ער פילט עס נישט אזוי שנעל ווייל ס'ריפלענישט, די באדי ריפלענישט זיך, אבער עז יו גאו אלאנג, מ'ווערט פינף און צוואנציג, דרייסיג, פינף און דרייסיג, פערציג, יעדער מענטש שפירט נאך א תשמיש אז ער פילט שוואכער, ער פילט די כוחות פארלאזן אים, סאו אז דו גייסט אריין אין די יארן פון זקנות אויף זעכציג און זיבעציג ביסטו נאך אלץ א נואף, דאס איז ממש אנעקסעפטעבל, דאס האט דער אייבערשטער פיינט, ער האט נעבעך אריין געגעבן א הוקר אין יעדן מענטש אז דער מענטש זאל זוכן תאוות און תענוגים, בפרט נאך די עניינים, עניני זנות, עניני ערווה, אבער עז ווי גאו אולדער דארף מען וויסן אז דער אייבערשטער פארלאנגט, אז מען זאל מתקן זיין אלעס וואס מען האט מקלקל געווען, און נישט חלילה אז מען זאל נאך נעמען יעצט און מאכן נייע חטאים, ניין, דעטס אנעקסעפטעבל. סאו, ס'קומט נאך א יאר, ס'דורך נאך א יאר, דארף מען וויסן וואו האלט איך אויף די וועלט. ויאמר השם אלקים אל האדם איכה, דער הייליגער בעל התניא געווען אין תפיסה, און ס'געקומען דארטן דער צאר, און ער האט נישט געוויזן אז ער איז דער צאר, ער האט זיך אנגעטון מיט געהעריגע בגדים, ווייל ער האט געוואלט זען צו דער בעל התניא, קעגן אים צו נישט, ער איז זיינס א מתנגד צו נישט, קומט אריין, איז געגאנגען דער הייליגער בעל התניא און האט זיך אויפגעשטעלט פאר אים מלא קומתו, פרעגט ער פארוואס האסטו דיך אויפגעשטעלט, זאגט ער אים אז דו ביסט דאך דער צאר, פרעגט ער אים פון וואנענט ווייסטו דאס, דו האסט דאך מיך קיינמאל נישט געזען, זאגט ער מיט יעדן צאר, מיט יעדן פירער, גייט מיט די מרכבה עליונה פונעם הייליגן באשעפער, און איך זעה דא די מרכבה פון באשעפער, דער הייליגער בעל התניא האט געזען הויעכע זאכן, פרעגט ער אים אויב אזוי מעג איך דיך פרעגן א שאלה, אז. דו זעסט, די מרכבה גייט מיט מיר מיט, און דו האסט דערקענט אז איך בין דער צאר, און וויאזוי איז דאס אז דער אייבערשטער פרעגט ויאמר השם אלקים אל אדם, איכה, וואו ביסטו? וואו ביסטו? דער אייבערשטער האט נישט געזען? דו זעסט אזאלכע זאכן און דער אייבערשטער זעט נישט? האט ער אים געזאגט פארן צאר, דו פארשטייסט נישט וואס דער פשט איז, דעם פסוק, די פשט איז ויאמר השם אלקים אל אדם, אז דער אייבערשטער רעדט צו יעדן מענטש יעדע מינוט און ער פרעגט אים, איכה וואו ביסטו? דו לעבסט שוין אזויפיל יארן אויף די וועלט, וואס האסטו אויפגעטון? דערציילן זיי אז ער האט געזאגט פארן צאר, דו לעבסט שוין, כ'ווייס, אזויפיל.

עורו ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם. יעצט מען הייבט אן צו בלאזן שופר אין חודש אלול, דער שופר איז א מורא'דיגע זאך, דער קול שופר האט אין זיך אלעס, ס'האט אין זיך בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', וביום שמחתכם ומועדיכם וראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מען רעדט דא פון שלמים, מען ברענגט פארן אייבערשטען וביום שמחתכם ומועדיכם, מען איז פרייליך, בלאזט מען שופר, נאכדעם בלאזט מען ראש השנה שופר, זאגט דער רמב ם, ער ברענגט א פסוק אז דאס איז אויפצואוועקן דעם מענטש, דער פסוק זאגט היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. און מורא'דיג וואס דער שופר איז, ס'איז א כלי זמר, ס'זינגט, ס'טאנצט, מ'פרייט זיך, ס'מאנט, מ'וויינט, ווען איז די גרעסטע בכיות אין א שול? פאר תקיעת שופר און בשעת תקיעת שופר, ס'איז אזאלעכע תקיעות אז יעדער ציטערט, וואס וועט דא זיין מיטן יום הדין? נאכדעם איז דא יום כיפור אויכעט וואס מ'וויינט, אבער שופר דאס איז, דאס ציפט יעדן ביין הארץ, דאס איז דער קול, דער קול שופר, דאס איז אזא גרויסער קול, קול.

ס'זאגט נישט, ס'רעדט נישט, און פון דעסטוועגן דאך גייט עס אריין צו יעדן אין הארץ, און אלעס ליגט אין דעם קול שופר, און דער אייבערשטער גיט אונז איין מאל א יאהר אז אונז זאל מיר דאס ראש השנה בלאזן, און אונז מאך מיר א הכנה גאנץ חודש אלול און מ'בלאזט, און די הכנה וואס אונז מאך מיר גאנץ חודש אלול, די הכנה, דאס איז די פאנדעישאן וואס אונז בויען מיר אז מען זאל קענען בויען דעם גרויסן בילדינג וואס ס'ריפלעיסט די ווארלד טרעיד צענטער, אדער נישט נאר דאס, די אלע גרויסע בנינים ארום די וועלט, אמעריקע האט נישט די גרעסטע בנינים, ס'איז דא שוין גרעסער אויך אין די פיליפינס און אין אנדערע פלעצער, אבער מען דארף האבן דעם אלול, מען דארף האבן דעם יסוד. ווייל ווען נישט איז עס א באנגעלאו, קענסט בויען נאר א באנגעלאו דערויף, ס'איז נישט אזוי באקוועם, זומער איז הייס, און ווינטער קומט אריין די קעלט צווישן די שפאלטענעס, אנלי א באנגעלאו. דאס איז אויב מ'איז חלילה מאחר דעם זמן תשובה. נאר דער קול שופר, דער איז א וועיק אפ קאל, ער רעדט נישט גארנישט, ס'איז נאר א קול פשוט, אבער דער קול דארף אריינגיין אין הארץ און אויפוועקן דעם מענטש אז מ'זאל היינט אנהייבן תשובה צו טון, מ'זאל נישט מאחר זיין די תשובה. אינטערעסאנט, איך פאר דא יעצט, איך בין אין אריזאנע וועגן א מקווה, עס האט זיך אריינגעצויגן אויף נאך א מקווה, פאר איך דא יעצט זעה איך אז מען טראגט דא די הייזער אויפן מעין הייוועי, איר ווייסט ס'איז דא די פרי-פעבריקעיטעד הייזער וואס מען טראגט, הא דערמאן איך זיך, דאס איז די באנגעלאו וואס א מענטש בויעט טאמער טוט ער נישט תשובה באצייטן. סאיז אזוי ווי א באנגעלאו וואס דער בעל דבר טראגט אים אהער און אהין און ער פארט מיט אים, אמאל וואוינט ער אין מאנטיסעלא אמאל וואוינט ער אין אריזאנע, ס'גוט. טאמער איז עס אבער געבויעט מיט א פאנדאמענט אזוי ווי מ'האט געבויעט די בילדינג וואס ס'ריפלעיסט די טווין טאוערס, דאס קענסטו נישט טראגן מיט א טראק, נאו וועי. דאס איז וואס ס'פעלט אויס א פאנדאמענט, פאונדעישאן. אז דער בעל דבר זאל אים נישט קענען רוקן נאך ראש השנה צו נאך סוכות און זאגן יעצט גייט מען צוריק צום אלטן. ס'איז געווען אמאל א ראש הקהל וואס האט יעדן בא'עוול'ט, האט יעדן אריינגעזאגט, יעדן וויי געטון, עפעס א ריכטיגע רשע. בקיצור, ס'איז אבער געקומען פאר יום כיפור, האט ער דאך מורא געהאט פאר'ן יום הדין, פלעגט ער צוגיין צו יעדן אין שול, פאלן פאר די פיס, איך בעט דיך זיי מיר מוחל, טו מיר א טובה זיי מיר מוחל, און ער איז נישט אוועק ביז מ'האט אים מוחל געווען. אזוי ווי ס'איז געווארן מוצאי יום כיפור ווען מ'האט געבלאזן די לאנגע תקיעה, פאר מ'האט נאך געהאט צייט צו זאגן והוא רחום מיט ברכו, האט ער געגעבן א קלאפ אויס, רבותי, בין איך געווען ראש הקהל, בין איך ווייטער ראש הקהל און דאס אלטע יאר צוריק, מיט יעדן רעכן איך זיך צוריק די חשבונות. ס'ווארט זאלסט נישט מיינען אז וויבאלד ס'איז שוין א נייע יאר, איך האב יעדן איבערגעבעטן, גייט זיין און ניין, ניין, דאס איז נאר געווען ביז נאך יום כיפור, יעצט גייט דאס אלטע יאר צוריק, דאס איז טאמער מ'איז מאחר די תשובה און מ'מאכט נישט א געהעריגן הכנה פון אלול. דער רבינו יונה ברענגט זייער א אינטערעסאנטן משל און איך וויל רעדן דערפון, דער משל גייט אזוי, דער מלך האט אריינגעשטעלט אסאך ליסטים אין תפיסה, מענטשן וואס האבן פארשטאנען וויאזוי מ'ראבעוועט, ער האט זיי אלע איינגעשפארט אין א תפיסה. למעשה די חברה זענען נישט געזעסן רואיג אין תפיסה אויך נישט, און וואס האבן זיי געטון? זענען געגאנגען און ביינאכט ווען דער שומר גייט אהיים האבן זיי געגראבן, אזוי ווי אין ארץ ישראל איז דא די אראבער גראבן די אונטערערדישע די טונעל, האבן זיך אויסגעגראבן צוביסלעך שיינערהייט א טונעל, און ויהי היום איין אינדערפרי והילד איננו זענען אלע אנטלאפן. אוסטראליע. איז א לאנד וואס איז צוזאמגעשטעלט פון פארברעכער פון ענגלאנד, ענגלאנד האט געהאט פארברעכער, זיי האבן זיי נישט געוואלט אויסהאלטן אין תפיסה, זיי האבן זיי גענומען מיט שיפן און זיי האבן זיי אראפגעשיפלט אויף אסטראליע, ווייל אסטראליע איז געווען דעמאלטס א קאמאנוועלט פון ענגלאנד, ענגלאנד האט אמאל געהאט א דריי פערטל וועלט, גאנץ אפריקע, אלעס, מען זאגט אז אויף די ענגלישע קינגדאם איז קיינמאל נישט אונטערגעגאנגען די זון, זיי האבן אלץ געהאט א פלאץ אין די וועלט ווי ס'איז געווען, ווי מען זאגט, ס'איז געווען זייערס און ס'האט געלייכט די זון. עניוועי, ויהי היום האבן זיך די אלע פארברעכער דיסיידעט אין אסטראליע ס'איז א שיין לאנד ס'איז ביוטיפול ס'איז א ביוטיפול ווי מ'זאגט ארץ מרעה מ'קען פאשען מ'קען ברענגען שעפ שעפעלעך מ'קען מ'קען עס אויפארבעטן האבן זיי געמאכט אן אייגענע גאווערמענט און זיי האבן געמאכט געזעצן זענען געבליבן מיט די זעלבע ענגלישע אקצענט מ'רעדט דארטן אזוי ווי אין ענגלאנד איז מ'פארט אויכעט אויף די אנדערע זייט פונקט אזוי ווי אין ענגלאנד איז על כל פנים יא, די זעלבע רוצחים די וואס זענען געווען איינגעשפארט אין תפיסה האבן זיך מיישב געווען וואס דארפן אונז זיצן דא ביינאכט גייט דאך דער שומר אהיים מ'וועט גראבן א טונעל אונטערערדיש א מחיה שוין און נעקסטן אינדערפרי קומט דער שומר פון די תפיסה און ער זעהט יעדער איז אנטלאפן אחוץ איין מענטש איז דארט געבליבן, גייט דער שומר און ער האקט אים אן די ביינער, און ער זאגט אים, איך פארשטיי מיך נישט מיט דיר, דו זעהסט דאך אז דו ביסט אין א תפיסה, און דו זעהסט אז ס'איז געווען א אפענע טיר און דו האסט געקענט אנטלויפן, פארוואס ביסטו נישט אנטלאפן? פארוואס האסטו נישט געטון אזוי ווי די אלע אנדערע האבן געטון? געגאנגען דער שר בית הסוהר און האט אים גוט אנגעשלאגן. ער האט עס גערופן קשה יומי, נמשל איז אויף חודש אלול, דער אייבערשטער געבט אונז א וועג, תשובה צו טון, מען קען צוקומען צום אייבערשטן און מען פארפאסט עס, פארוואס זיצט מען איינגעלייגט, ווי די תניא זאגט די משל מלך בשדה, דער אייבערשטער גייט יעצט ארום אין פעלד, מען קען צו אים צוקומען, ווען ער זיצט על כסא מלוכה און מען שרייט המלך, נעמט אים שוין זיין משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים מיט מלאכים מיט שרפים מיט אופנים, אוי וועט זיין שווער צוצוקומען, אבער יעצט. איז דער מלך בשדה, דער אייבערשטער גייט ארום אין פעלד, און מען קען זייער גרינג צוקומען צו אים. עניוועי, איז דאס זאגט די רבינו יונה א משל. יעצט לאמיר אביסל אריינגיין אין דעם רבינו יונה'ס משל. קודם כל דארף מען פארשטיין. דער רבינו יונה זאגט אז דער וואס האט אים אנגעשלאגן דער שומר זאגט אים, האסט דאך געזען אז ס'איז אפן דא א פרצה, א טיר איז דא אפן אונטערערדיש, פארוואס האסטו געטון אזא נארישקייט און דו ביסט נישט אנטלאפן? וועגן דעם האט ער אים אנגעהאקט די ביינער. דארף מען פארשטיין, שטאטס צו קוקן אויף יענעם ווי געטריי ער איז פארן קעניג, קעניג האט אים איינגעזעצט, איז ער נישט אנטלאפן, ער ווייזט דאך מיט דעם א גרויס גוט געטריישאפט פארן קעניג, פארקערט די קעניג האט געדארפט ווען זאגן דעם שר בית הסוהר אים זאלסט ארויסלאזן שוין, וואסערע מין צושטעל איז דאס אז ווייל ער איז נישט אנטלאפן ער האט נישט ווידערשפעניגט אין וואס דער קעניג האט אים געוואלט ער זאל זיין אין תפיסה און ער איז געבליבן דארט. וועגן דעם זאל מען אים נאך שלאגן און מען זאל אים נאך ווייטער דארטן האלטן? פארקערט, מען דארף דאך אים געבן א מעדאל און אים זאגן גיי אהיים. יעצט, ער שלאגט אים אן און ער זאגט אים אז ס'איז קשה יום. וואס הייסט עס קשה יום? די רבינו יונה לערנט אונז א מורא'דיגע נקודה. יעדער איד וויל תשובה טון, קיינער וויל נישט ליגן אין חטאים עוונות און פשעים, יעדער האט ליב די תורה, יעדער האט ליב דעם אייבערשטן, די נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא, יעדער וויל זיין גוט. פארוואס טוט א מענטש נישט קיין תשובה? נישט ווייל ער ענדזשויט צו זיין א בעל עבירה, נאר ער האט א קשה יום. קשה יום מיינט, ער שטייט אויף אינדערפרי און ער זאגט, אוי, נאך א טאג, ס'איז היינט הייס, ס'איז היינט קאלט. ער שטייט נישט אויף מיט א חיות, מיט א ברען, צו וויסן דער אייבערשטער האט אים באשאפן פאר א צוועק. האב איך שוין אמאל מסביר געווען דער חילוק צווישן א באלעבאס וואס ער שטייט אויף און אן ארבייטער. דער באלעבאס ער וועקט זיך אליין אויף אן א זייגער, ער קוקט ארויס צו ס'רעגנט צו ס'שנייט, וואטעווער איט איז ווייסט ער וויאזוי ער וועט זיך אנטוהן און ער וועט גיין צו די ביזנעס. דער ארבייטער הייבט אן, אוי אוי ס'איז קאלט אינדרויסן, ס'איז הייס אינדרויסן, איך מוז נעבעך גיין ארבעטן שווער און ביטער, דער באלעבאס מאכט אזויפיל געלט אויף מיר, און איך קום קוים אהיים מיט א וועידזש איך זאל קענען דורכשטופן די וואך.

טענק גאד איטס פריידעי, מען דאנקט שוין דעם אייבערשטן אבי מען קען אפדעכענען, דאס הייסט א קשה יום, א שווערע טאג. יעצט דער זעלבער מענטש, דער ארבייטער, דער וואס ווען ער שטייט אויף יעדן טאג איז אים א עול, אוי מען דארף ווידער אויפשטיין ס'איז שוין מאנטאג, מען דארף שוין גיין צו די ארבעט, דער זעלבער מענטש ווען ער פארט אויף וועקעישאן, אך, דעמאלטס וועט איר זען ער ברויך נישט קיין וועקער זייגער, און ער קען זיצן און פעקענען א האלבע נאכט. ער איז דאך יעצט אויף וועקעישן, ס'איז א גאנץ אן אנדערער אויפשטיין, ס'איז א גאנץ אן אנדערע לייגן שלאפן זיך, פארוואס? ביקאוז הי אינדזשויס די דעי, הי אינדזשויס די עטמעספיר, הי אינדזשויס די טיים, ענד הי אינדזשויס וואט הי איז דואינג, און דאס איז דער ערנסטער פראבלעם פון עבודת השם, דא ווי ריעלי אינדזשוי וואט וויער דואינג? נאו! ס'קומט צום דאווענען, טאמער איז דא א חתן, אוי איז ברוך השם, מ'דארף נישט זאגן קיין תחנון, יעדער וואס ער שטייט ביים עמוד צו דעם קען ער אפילו נישט זאגן גארנישט, אז ער זאגט נאר יתגדל, נאובאדי וואנטס טו נאו פארוואס ער האט געזאגט יתגדל, זיי קאדנט קעיר לעס אבי איינער האט עס געזאגט, און די זעלבע אויך מיט יעדע זאך. וואס האט צו טון מיטן דאווענען? איינער זאגט מיר אמאל, כ'האב אים געזאגט נו ס'ווערט דאך שפעט צו דיין מנין, זאגט ער הער אויס, איך וויל אנקומען פאר ברכו, ביי ישתבח, ווייל דעמאלטס ווייס איך ביז אהין, אלעס וואס מ'האט שוין געדאווענט דארף איך נישט מיטהאלטן, און דאס איבריגע וועל איך שוין מיטהאלטן. און די זעלבע איז מיט לערנען, ס'קומט צום לערנען ביינאכט, מ'האט שוין נישט קיין כח, ווען איינער קומט דיר אנטראגן א גוטן ביזנעס דיעל, האסטו גאנץ פיין כח. און דאס הייסט קשי יום, יעדער טאג איז א עול און א שוועריקייט אויף דיר, און דאס איז וואס דער רבינו יונה לערנט דא, דאס וואס דער מענטש טוט נישט תשובה, איז נישט ווייל ער וויל זיצן מיט חטאים, ער וויל זיך ארויסזעהן, ס'איז נאר א קשי יום, ער איז צו פויל, און ער טוט זייער נעגלעקטן דעם ענין אויף וואס דער אייבערשטער האט אים דא אראפגעשיקט, און וואס ער דארף אויפטוהן, און מיט וואס ער דארף צוריקקומען אויף יענע וועלט נאך הונדערט און צוואַנציק, צו יעדעס יאר וואס דער אייבערשטער בעט א דין וחשבון, צו יעדן ערב ראש חודש, צו יעדע וואך, צו יעדע נאכט. יעצט, דער מענטש וואס דער שערי תשובה רעדט פון, דער מענטש וואס איז נישט אנטלאפן פון תפיסה, באמת, עס קומט זיך אים אסאך קרעדיט, ער האט רעספעקט פארן קעניג, וואס גייסטו יעצט יענעם, ווי מען זאגט, שלאגן, גייסטו אים נאך, לא די, מען לאזט אים נישט ארויס, שלאגט מען אים נאך אן, פארוואס טוסטו דאס? דער תירוץ איז, ווייל יענער איז נישט וועגן דעם געבליבן אין די תפיסה, ווייל ער וויל. צוליב טון פארן קעניג האסט מיך דא איינגעשפארט גיי איך דא זיצן. בכלל נישט, ס'האט גארנישט צו טון מיטן קעניג, ס'האט צו טון מיט זיין פוילקייט, כאטשיג דו ביסט אין די תפיסה, דו קענסט דיך דאך ראטעווען, אנטלויף! נע איך בין צו פויל, ס'איז מיר שוין גוט אזוי אויכעט. און נישט ווייל ער וויל זיצן מיט די חטאים און עוונות ופשעים, און נישט ווייל ער וויל זיצן אין תפיסה, ניין! ער איז נאר צו לעזי צו מאכן א מאוומענט צו פארבעסערן זיין מצב, און דאס זאגט דער רבינו יונה קשי יום, ער איז א הארטנעקיגער מענטש, ער איז יוסטו טו וואט הי'ס דואינג, ענד הי דאזענט וואנע געט אוט אוו איט, כאטשיג ער ווייסט ער איז נישט אין דער ארדענונג, און ער ווייסט הי שוד געט אוט אוו איט, הי דאזענט ריעלי קעיר, און וועגן דעם האט ער געכאפט די מכות, נישט ווייל ער האט עס געטוהן ווייל. און דער קעניג האט אים איינגעשפארט. ווען ער זאגט דעם שר בית הסוהר איך בין נישט אנטלאפן ווייל איך האב באמת ליב דעם קעניג און איך האב געוואלט מקבל זיין מיין עונש באהבה, שלאגט ער אים ווען נישט. קען זיין ער לאזט אים נישט ארויס ווייל ער איז נישט בארעכטיגט, אבער על כל פנים שלאגן וואלט ער אים נישט געשלאגן. דאס איז וואס דער הייליגער שערי תשובה לערנט אונז. ער לערנט אונז אז ס'קומט אזאלכע צייטן ווי אלול. מען קען אנטלויפן קומט אן דער בעל דבר, דער בעל דבר מאכט אים שווערע טעג, שווער מיינט מען ער איז פויל, ער איז מיד, כאטשיג ער ווייסט ער איז אן די ראנג טרעק, ער נעמט אבער נישט גענוג ערנסט די זאך אז זאל זיך פארבעסערן און ארויף שטעלן אן די רייט טרעק. יעצט דאס איז וואס עס שטייט את מספר ימיך אמלא, כ'וועל אנפילן יעדן טאג זאל זיין. אנגעפילט אינגאנצן אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט אז ס'זאל חלילה זיין א קשי יום, ניין, ס'וועט זיין אנגעפילט דער גאנצער טאג, יעדער וועט זיין צופרידן אז מ'איז אויפגעשטאנען און אז מ'האט אנגעפילט די נשמה מיט אביסל תורה און יראת שמים, אביסל תפילה, אביסל יהא שמיה רבא, דעמאלטס הייסט עס אן אנגעפילטער טאג. און אז א מענטש זאגט כ'וועל תשובה טוהן נעקסטע וואך, כ'וועל תשובה טוהן יום כיפור, טעג זענען נישט אנגעפילט, ס'איז טעג וואס ס'פעלט תשובה. אָט תּשובֿה, תּפֿילה, צדקה. אונטער דעם אַלעם ליגט אײן זאַך, אַ נײַע התחלה. דאָס הײסט תּשובֿה. דער רב ירוחם לעבאָוויטש פֿון די מיר פֿלעגט זאָגן, אַז די גרעסטע יסוד פֿון תּשובֿה איז, אַז מע זאָל זײַן דערבײַ זיך אונטערצונעמען, צו גיין אויף אַ נײַעם דרך, צו פֿאַררעכטן ווי וואָס מע האָט געטאָן, און נישט נאָך אַמאָל צו טאָן וואָס מע פֿלעגט צו טאָן וואָס איז נישט גוט. דאָס אונטערנעמען, דאָס איז די שווערסטע זאַך. און דאס הייסט תשובה. און וועגן דעם וויל דער מענטש עס ארויסצושטופן, ער וויל זיך נישט אריינלאזן אנפאנג אלול שוין, מ'גייט תשובה טון, ווייל ס'איז א שווערע זאך איבערצולאזן די אלטע דרכים און אנהייבן צו גיין אויף נייע דרכים, עספעשעלי אז ס'איז שוין אן אלטער מענטש און ער איז שוין געוואוינט אין זיינע דרכים. יעצט, רב צדוק ברענגט א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט, ס'איז דא אמאל א מענטש, ס'פאלט אויף אים א פחד, ער האט מורא, מורא מ'וועט אים איינמסר'ן עפעס, ער האט מורא עפעס וועט געשען צו זיין משפחה, חלילה א זאך, וואס איז נישט ווי עס דארף צו זיין, ער ציטערט. זאגט רב צדוק אז דער פחד קומט פון דעם וואס דער אייבערשטער וויל אים געבן א געלעגנהייט אז ער זאל מתפלל זיין ס'זאל נישט געשען, ווייל די גמרא זאגט לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, נו פון וואנעט ווייסטו ווען ס'גייט חלילה זיין א צרה? זאגט ער אז דער אייבערשטער גיבט אים אריין אזא פחד, און דאס איז א סימן אז דער אייבערשטער ווארט אויף זיין תפילה. אונז ווייס מיר אז. דער הייליגער רמבן און אנדערע ברענגען עס אויך, עס שטייט כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, און ס'זאגט אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, וויי איז די מענטשן וואס זיי פארשעמען די תורה, זיי לערנען נישט. פרעגט דער רמבן און אנדערע ספרים הקדושים, וואס דארף ארויסקומען אזא בת קול, ווער הערט עס דען, איינער האט עס אמאל געהערט? זאגט דער הייליגער רמבן, די נשמה פון יעדן מענטש הערט עס ווען ס'קומט ארויס, נאר טאמער ער איז נישט פארגראבט הערט עס די נשמה זייער פעסט, און דעמאלטס ווען דער הערט עס, זאל ער קודם מקבל זיין זיך א דבר טוב, אדער זעצן זיך לערנען אדער דאווענען, מיט א ברען, אז ס'זאל נישט אפגעקילט ווערן. אבער דאס וואס דיך האט אנגעכאפט א ברען, דאס איז דער בת קול היוצא מהר חורב. די זעלבע דא אויכעט, ווען א מענטש כאפט אן א פחד, זאגט דער רב צדוק, זאל וויסן, דער אייבערשטער געבט אים דעם פחד, כדי ער זאל מתפלל זיין אז ס'זאל חלילה נישט געשען קיין שלעכטס. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. יעצט, ווען א זאך איז נאך בשורש, נאך נישט אראפגעקומען אויף די וועלט, קען מען עס זייער גרינג מבטל זיין. טאמער עס איז שוין אראפגעקומען אויף די וועלט איז שוין גרויסע צרה. און אפילו אויף יענע וועלט אויכעט, ווענדט זיך צו עס איז אונטערגעשריבן. כ'האב אייך שוין דערציילט אז אליהו הנביא האט געטראפן משה רבינו און האט ער געפרעגט צו עס איז אונטערגעשריבן שוין די גזירה מיט טינט, אדער מיט ערד, האט ער געזאגט, מיט ערד זאגט ער דעמאלטס קען מען עס מבטל זיין, ווי ווייט די צרה איז נאך אין די עולמות עליונים קען מען נאך עפעס טון, יעצט דאס איז דער ענין וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דעם חודש אלול, זאגט דער רב צדוק, נישט יעדער איז א טהור עינים מראות ברע, ער וועט הערן דעם בת קול פון חורב, צו ער וועט הערן אז דער אייבערשטער געבט אים אריין פחדים. ממילא זאל ער וויסן תשובה צו טון, האט אונז דער אייבערשטער געגעבן ושמתי לך מקום לנוס שמה, דאס איז אלול יעדער זאל אינאיינעם תשובה טון, אז טאמער איז נאך דא א גזירה וואס איז נישט אראפגעקומען און ס'דארף אויף אים קומען דאס קומענדיגע יאר, האסטו דעם אלול און קענסט דיך נעמען תשובה טון, און דו קענסט בעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל נישט אראפקומען. זאגט ער אזוי, ס'איז געווען צוויי שוועסטער, איינע געהייסן רחל און איינע געהייסן לאה, רחל אמנו. האט געהאט זייער א שווער לעבן, זי האט געהאט אזא שווער לעבן, קודם האט זי נישט געהאט אסאך יארן קינדער, און מיענווייל האט איר שוועסטער געהאלטן אין איין האבן קינדער, און דאס איז נאך געווען די שוועסטער וואס זי האט איר איבערגעגעבן די סימנים, עס איז געווען די שוועסטער וואס זי האט פאר איר געטוהן זי זאל נישט פארשעמט בלייבן, און ס'האט געדוירט אסאך יארן ביז זי האט געהאט די קינדער, און וויפיל האט זי געהאט? אינגאנצן צוויי, די שוועסטער האט געהאט זעקס, זי האט געהאט פונקט וויפיל א שפחה, פונקט וויפיל בלהה און זלפה האבן געהאט, און למעשה. יוסף הצדיק איז געבוירן נאכדעם איז בנימין געבוירן. ביי בנימינ'ן ווען ער איז געבוירן שטייט ויהי בהקשותה בלדתה איז זי געשטארבען, זי האט איר בנימינ'ן נישט געקענט און בנימין האט זי נישט געקענט. זייער א ביטער און א שווער לעבן. כ'האב אפילו געזעהן אמאל שטייט אין א ספר אז מ'זאל נישט געבן א נאמען רחל ווייל רחל האט געהאט צ.

יעצט וואס איז דאס אז לאה האט געהאט אזא העפי לייף און רחל האט געהאט אזא מיזערעבל לייף? אז דו ווילסט וויסן פארוואס זאגט רב צדוק ווערטער. ווייל ס'שטייט ועיני לאה רכות זי האט א גאנצן טאג געוויינט זי האט נישט געוואלט אראפפאלן אין חלק פון עשיו זי האט נישט געוואלט ווערן עשיו'ס ווייב לעולם יקדים אדם תפילה לצרה זי האט זיך שוין אויסגעוויינט יארן און יארן. ווען זי איז געווען א קליין מיידל האט יעדער זיך געטשעפעט אז די גרויסע צו די גרויסע און די קליינע צו די קליינע אז רחל עט אריינפאלן צו יעקב און לאה עט אריינפאלן צו עשו האט זי געבעטן דעם אייבערשטן לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ממילא ווען ס'איז געקומען בשעת מעשה האט זי שוין נישט געוויינט זי האט שוין געהאט דאס הזורעים בדמעה. ברינה יקצורו, ווער ס'פלאנצט איין מיט טרערן, איז מיט פרייד שניידט ער, זי האט שוין נישט געדארפט וויינען. רחל, אה, רחל האט דאך געוואוסט אז זי גייט זיין יעקב'ס ווייב, זי האט נישט געדארפט וויינען, שי העד איט אלל מעיד. אזוי האט זי געמיינט. אזוי האט זי געמיינט. ווייל אפילו מען איז שוין יעקב'ס ווייב, דארף מען האבן הצלחה אין שלום בית, מען דארף האבן הצלחה מיט קינדער, מען דארף האבן הצלחה מיט געזונט, מען דארף האבן הצלחה ויהי בהקשותה בלדתה ווען מען גיבט בירט, איז ממילא אזוי ווי עס האט געפעלט די ועיני לאה רכות, רחל האט זיך נישט אזוי אויסגעוויינט פארן אייבערשטן, האט זי נאכדעם געדארפט באצאלן א ביטערע פרייז, זי האט זיך נאכדעם געדארפט ביטערליך ביטערליך אויסוויינען פאר'ן הייליגן באשעפער, פארוואס? ווייל לאה האט ממתיק געווען די דינים בשרשם, און רחל האט געווארט ביז ס'איז אראפגעקומען די גזירה. זאגט רב צדוק, אלול איז דער חודש וואס מ'איז ממתיק די דינים בשרשם, דאס איז דער חודש אלול. ברענגט רב צדוק ווייטער אז ס'ידוע אין ספר יצירה אז יעדער חודש האט אן אות, דער אות, פון חודש אלול איז יוד. ער זאגט דאס איז די סוד פון די וידו אוחזת בעקב עשו. עשו. בעקב. איז צוגענומען דארטן די יוד, ס'האט געדארפט זיין יעקב, ממילא פעלט די יוד, דאס איז חודש אלול, זאגט ער אז ידוע אז חודש תמוז און אב די חדשי עינים דאס געהערט פאר עשו הרשע, ווייל אז א מענטש זינדיגט הייבט זיך עס אן ביי די אויגן. ווי ס'שטייט ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ס'שטייט אבער אין אלע ספרים אז כאטשיג שטייט קודם אחרי לבבכם און נאכדעם אחרי עיניכם אבער די גמרא זאגט עין ולב איז תרי סרסורי דעבירה אלעס הייבט זיך אן ביים עין, ביים אויג, אז מ'זעהט נישט דעמאלטס קומט מען נישט צו צו גליסטן. די צוויי חדשים תמוז און אב געהערן פאר עשו הרשע, וועגן דעם איז געשען דא דער חרבן בית המקדש, מען האט געשיקט די מרגלים, איז געווען זמן ביכורי ענבים, דאס איז חודש תמוז, און ס'איז געגאנגען פערציג טאג, ביז ס'איז געווען צען טאג אין אב, און דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט, עטס האטס געוויינט א בכיה, חינם וועט עטס וויינען א בכיה לדורות, די צוויי חדשים געהערט פאר עשו, וועגן דעם מען קען זעהן אז אין די חדשים, אין אב למשל, אונז האמיר פארלוירן אלע גרויסע צדיקים, ווייל דער סמך מם רוהט נישט איין, האמיר פארלוירן דעם ספינקער רעבן, האמיר פארלוירן דעם טאהשער רעבן, האמיר פארלוירן דעם סאטמארער רעבן, האמיר פארלוירן אזויפיל צדיקים אין דעם חודש אב, דווקא ווייל זיי דארפן זיין די וואס זיי שלאגן זיך מיט די קליפה פון עשו הרשע, ס'איז דא נאך אסאך יארצייטן פון גרויסע צדיקים וואס אונז האמיר געקענט. פון אונזער דור. על כל פנים איז תמוז און אב האט געהערט פאר עשו, און אלול האט אויך געהערט פאר עשו, תמוז אב און אלול. גאנגען יעקב אבינו און האט עס אוועקגעריסן פון עשו הרשע, במילא האבן אונז די אידישע קינדער דעם גרויסן גליקליכן חודש אלול, ס'איז אזוי ווי כ'האב שוין מסביר געווען אז אלול איז די לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, ווער ס'געדענקט, איך בין געווען נאך פאר די בר מצוה מסתמא. דער הייליגער רבי איז געפארן אויף פלארידע דאס לעצטע מאל תשכ ח, וואס איז געווען די לעצטע תורה וואס דער רבי האט געזאגט? איי לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, הא הא האט דער רבי געוויינט, ווייל אויב ס'איז שוין דא די צרה, זאגט מען אים ברענג זכותים וועסטו קענען פטור ווערן פון די צרה, דאס איז די שווערסטע זאך אז ס'איז שוין דא די גזירה אז מ'זאל עס מבטל זיין. און נאכדעם איז די רבי נעבעך קיינמאל נישט צוריק געקומען געזונטערהייט, עס געדענקט זיך דעם? דעם שבת געדענקט יעדער, ווער ס'געדענקט עס אין אונזערע יארן, אה! די רבי האט זיך אויך געדארפט פלאגן נעבעך פאר אונזערע חטאים, פון תשכ ח ביז ל ט, געקרענקט נעבעך, געווען קראנק, ער איז שוין נישט געווען ביי די כוחות, ער איז שוין נישט געווען דער שר צבא, יא אבער ער האט אבער געהאט סייעתא דשמיא אז אין די קראנקע יארן האט ער נאך איבערגעלאזט פאר אונז א שטאט מאנרא. וואס באמת וואלט דאס געדארפט זיין די ישועה פאר כלל ישראל, ווען מאנרא זאל זיך אויפפירן מינימום וויפיל מדינת ישראל פירט זיך אויף אין זייערע שטעטלעך און זייערע שיכונים וואס זיי בויען, זיי געבן א נולי וועד, זיי געבן ביליג די דירות, זיי געבן קאסט פרייז, זיי געבן משכנתא'ס פאר ביליגע מארטגעדזשעס, און נאך יעדע פינף צען יאר געבן זיי א דיסקאונט אז מען זאל אפבאצאלן אלעס, ווען די סאטמארע שטעטל וואס דאס איז געבויט דורכן רעבן, וואס דאס איז געווען זיין כוונה יעדער זאל קענען האבן א הויז דארט, רבי האט אמאל געזאגט א לשון איך וויל אפילו ר' לייבעלע גליק, נעבעך נישט געהאט קיין פעקטערי פאר זיינע שעוה ליכט האט ער עס געמאכט זומער אין ר' יידל'ס מצה בעקערי האט ער געזאגט אפילו ער זאל האבן אן אייגענעם דאך אויפן קאפ דאס איז געווען דעם רבינ'ס ציל, ס'איז געווען דער גוטער ציל. אבער ס'האט זיך אויסגעלאזט אז מען רייסט אויס ביין עולם דאס געלט און מען קען גארנישט זאגן. א גוי'איש הויז אין מאנראו, עקוויבעלענט די זעלבע וואס ס'איז דא אין מאנראו, פֿיר בעדרומס, קאסט היינט הונדערט צוואַנציק הונדערט פֿערציק טויזנט דאלער מיט א האלבן עיקער לאנד. און אין קרית יואל האסטו אינגאנצן א א לול של תרנגולים אויפן דריטן שטאק. קאסט עס פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א רציחה וואס מען האט געטוהן, אבער דער רבי האט עס געמיינט גוט און ער האט גוט געטוהן, ער האט עס געמאכט א מחיה, די קייט וואס ס'פלאצט יעצט אז ס'איז נישט דא קיין דירות, ס'איז כאטש געווען דירות פון תשל"ט ביז לעצטנס, עניוועי. יעצט צוריק קומען דא צו דעם, יעקב אבינו האט צוגענומען די אות י' פון עשיו ממילא האט ער אים צוגענומען דעם חודש אלול, יעצט די גמרא זאגט אז. ס'איז דא די עולם הזה און די עולם הבא. די עולם הזה האט מען באשאפן מיט א היי, אז אפילו ווען איינער פאלט ארויס פון אונטן האט ער א פתח אין די זייט צוריק צו קומען, ווייל די היי האט א עפענונג. און די עולם הבא דאס איז א אות יוד. כי בק-ה השם צור עולמים. דעם עולם הבא האט דער אייבערשטער באשאפן מיט די יוד, און דעם עולם הזה האט ער באשאפן מיט די. היי. יעצט, ווען איז געווען בריאת העולם? ס'איז א מחלוקת צו ניסן צו אין תשרי, רב לעזער צו רב שיע. יעצט, אין די קבלה ספרים שטייט אויכעט, רב צדוק ברענגט עס אויך, אז די גמרא זאגט כמאן, ווי וועם דאווענט מען היינט אזוי ווי רב לעזער, אז די בריאה איז געווען אין תשרי. אבער באמת, אין פסוק שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים. אז וועלכס איז די ערשטער חודש? ווען איז די וועלט באשאפן געווארן? באשאפן געווארן אין ניסן. איז זאגט מען מר אמר חדא מר אמר חדא ולא פליגי, די וואס האלטן אז ס'איז באשאפן אין ניסן, דאס איז ווען די פיזיקעל וועלט איז באשאפן געווארן, די וואס האלטן אז ס'איז אין תשרי, דאס איז געווען וואו עס איז עלה במחשבה, במחשבה העלפט נישט קיין תשובה, דארטן איז נישט דא די אלע זאכן, במילא איז די יוד געהער פאר חודש תשרי, און די היי געהער פאר חודש ניסן, ווייל די יוד איז עלה במחשבה און דאס איז געווען אין חודש תשרי. שטעלט זיך יעצט א קשיא, אויב דו זאגסט אז אלול איז די יוד, און דאס איז פון אזא פלאץ ווי ס'פארט צו נאך שורה דינים, נו, ד. שטייט דאך אין די אלע ספרים אז די יוד געהערט צו חודש תשרי, נישט צו אלול, איז וויאזוי זאגט רב צדוק אז ס'געהערט צו אלול? אזוי פרעגט רב צדוק, זאגט ער א מורא'דיגן תירוץ, הערט א תירוץ, ער זאגט אונז ווייס מיר, שבת מאכט דער אייבישטער יעדן זיבעטן טאג, חדשים, מאכט בית דין בית דין האט געהאט אזא כח אז זיי האבן ארויסגעשלעפט די יוד פין חודש תשרי און זיי האבן עס אריינגעלייגט אין חודש אלול יעצט דאס איז גרויסע סודות אבער לעניננו וועט עטס פארשטיין די יעקב אבינו האט עס צוגענומען פין עשיו און אויך די אנשי כנסת הגדולה וואס איז מקדש ישראל והזמנים האבן דאס ארויסגענומען פין חודש תשרי און אריינגעלייגט אין אלול כדי אונז זאל מיר האבן א פלאץ לנוס שמה אז מען זאל זיך קענען אויסבעטן לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. דאס איז געווען די געוואלדיגע זאך וואס סיי יעקב אבינו האט אונז צוגעשטעלט און סיי די אנשי כנסת הגדולה. און היינט אז מען איז מקדש נישט על פי ראיה, נאר מען איז מקדש לויט דעם לוח וואס הלל הזקן האט אונז געמאכט, איז שוין פארבליבן אז די יו"ד פון תשרי איז אריין אין אלול כדי צו געבן א טשענס פאר כלל ישראל מקום לנוס שמה, אבער ווען דו קומסט שוין אריין אין תשרי אריין איז שוין א פראבלעם, ס'איז שוין היום הרת עולם, ס'איז שוין במחשבה עלה ליברא, און ווען דער אייבערשטער האט געוואלט באשאפן די וועלט במחשבה האט ער אין זינען געהאט, כולו דין, נאכדעם האט ער משתף געווען די אהבה פון ניסן און געמאכט דערפון ביום ברוא השם אלקים, און נישט בראשית ברא אלקים, ס'איז נישט כולו דין, האט מען אונז געגעבן א חודש פריער אז מ'זאל קענען מקדים זיין תפילה לצרה, אזוי זאגט ר' צדוק. יעצט, ר' חאצקל לעווינשטיין פלעגט אלס זאגן אז אין קעלם, ס'איז געקומען חודש אלול, פלעגט מען יעדן אינדערפרי מאכן א חשבון הנפש, וואס וויל איך אקאמפלישן דעם היינטיגן טאג, ס'איז דאך חודש אלול, און ביינאכט האט מען געמאכט א סך הכל וואס האב איך אקאמפלישט? אינדערפרי האט מען געוואלט אקאמפלישן נאך צוויי בלאט גמרא, נאך אפאר סעיפן שלחן ערוך, נאך א תפילה, נאך א קפיטל תהילים, דאס איז געווען אינדערפרי, און ביינאכט האט מען געמאכט א סך הכל. דאס איז חודש אלול, מען דארף וויסן וואס וויל איך אקאמפלישן אין אזא הייליגן חודש, און מען דארף מאכן א חשבון עז יו גאו אלאנג, וואס האב איך אקאמפלישט אין דעם טאג, צו אין די וואך, כדומה, דאס איז דער ענין פון חודש אלול, יעצט אין ארץ ישראל האט זיך יעצט אנגעהויבן א נייע זמן פון ראש חודש אלול ביז נאך יום כיפור, און דא אין אמעריקע וואו ס'איז נאך געבליבן דער אלטער זמן דארף מען זיך מתחדש זיין, ס'איז אלול, רבותי ס'איז אלול, לאמיר לעבן מיט חשבון, ווען א מענטש הייבט אן זיין לעבן, נישט דעם תורה'דיגן לעבן, סתם זיין לעבן, גשמיות. ער גייט אריין אין א פעקטארי ארבעטן אבער ער גייט זיך לערנען א דזשאב זאגט ער אזוי די מין פאך וויל איך מיך נישט לערנען ווייל עט די ענד אוו די דעי נאך דרייסיג יאר וועל איך האלטן מיט צען פראצענט מער וויפיל איך הייב אן. יענע דזשאב האט א גאר א גרויסן פאטענטשעל, א לויער האט א פאטענטשעל, א דאקטאר האט א פאטענטשעל, פארוואס זאל נישט נעמען דער בחור און אריינגיין אין ישיבה און מאכן א חשבון? וואס וויל איך פון די ישיבה? מען האט אמאל געפרעגט איינע פון די גרויסע ראש ישיבות, פארוואס קומען צוויי בחורים פון די זעלבע שטוב, און ביידע קומען זיי אין ישיבה לערנען, איינער איז מצליח און איינער איז נישט מצליח, האט ער געזאגט זייער פשוט, איינער איז געקומען אין ישיבה ווייל ער וויל לערנען, און דער אנדערער איז געקומען און ער האט געפארקט. זיין בעדרום פונדערהיים האט ער עס אריינגעפארקט אין די ישיבה. וויאזוי דערקענט מען וועלכע בחור איז געקומען אויף וואס? זאגט ער זייער פשוט, זיך נעמען א בחור און זעהן ער קומט אריין אין ישיבה, זיי פרעגן א חבר נו ביסט צופרידן דא? מ'געט גוט צו עסן? ווער איז דער קעכער? וואסערא מין מאלצייטן געט מען? ווען געט מען א בעסערן מאלצייט לאנטש צו סאפער? דער קומט צו פארקן זיין בעדרום דא אין די ישיבה. זיין געלעגער, זיין שלאף צימער. דער אנדערע בחור קומט אריין און פרעגט. נו, מען שטייגט דא אין לערנען, מען גייט ארויס נאך א זמן, וואס קען מען, וואס פארהערט מען זיך, וויאזוי זענען די שיערים, ס'איז לומדיש, מען דארף זיך גוט נאכקוקן, דער בחור העט שטייגן אין לערנען, און דאס דארף יעדער בחור זען, ווען דו קומסט אין די ישיבה, פארוואס קומסטו, דו קומסט זאלסט שטייגן, צו דו קומסט זאלסט נישט שטייגן, די גמרא ברענגט אז. רבי עקיבא איז אוועק געפארן אויף פֿיר און צוואַנציק יאר און ער האט געהאט פֿיר און צוואַנציק טויזענט תלמידים און ער איז צוריק געקומען אין זיין שטאט און זיין שווער איז געקומען און זיך שטארק באקלאגט איך האב אן איידעם ווייס נישט ווי ער איז איך ווייס מיין טאכטער מיטשעט זיך און פלאגט זיך און ער העט שרייבן די ירושה נישט פאר זיין איידעם בקיצור ער האט געמאכט א נדר ער העט עס נישט געבן פאר אים אזוי ברענגט די גמרא פרעגט דארט. און דער מענטש צו וועם ער האט גערעדט, ער האט נישט געוויסט ער רעדט צו רבי עקיבא און צו זיין איידעם, פרעגט ער אים זאג מיר, ווען דו וואלסט ווען געוויסט אז דיין איידעם האט מצליח געווען אין תורה און ער איז געווארן א גברא רבא, וואלסטו אויך געמאכט דעם חרם מיט דעם נדר? האט ער געזאגט ניין, דעמאלטס וואלט איך עס זיכער נישט געמאכט, ווען איך זאל דיר ווייזן איינער פון די תלמידים דא זענען אויסגעוואקסן א גברא רבא און דאס איז דיין איידעם, וואס וואלסטו געטון? זאגט ער וואלט איך זיכער. געוואלט מבטל זיין דעם נדר. פרעגט תוספות א קשיא וויאזוי האט ער אים געקענט פרעגן אזא זאך אונז האמיר א כלל אז מען נישט עוקר א נדר אויף א זאך וואס איז געשען נאכדעם, מיט אנדערע ווערטער איז אזוי ווען ער האט ווען לכתחילה געוויסט ווען ס'איז שוין געווען בשעת מעשה אז ער איז א תלמיד חכם ער האט נאר נישט געוויסט קען מען עוקר זיין א נדר אבער צו מאכן א פתח חרטה אויף א זאך וואס בשעת מעשה איז עס נישט געווען ער איז נאר שפעטער געווארן א גברא רבא איז פרעגט תוספות דאס קען מען דאך נישט טוהן. להלכה איז מען נישט עוקר א נדר אויף א זאך וואס איז געקומען שפעטער. ענפערט תוספות ווען איינער גייט אין ישיבה גייט ער צוריק קומען א גברא רבה, ס'איז א נארמאלע זאך. ער האט געדארפט ווען וויסן דער כלבא שבוע אז רבי עקיבא איז אוועק געפארן אין א ישיבה גייט ער צוריק קומען א גברא רבה, דערס נאו קוועסטשען אבאוט איט. איי איז דאך דא א קשיא די גמרא זאגט דאך אנדערש די גמרא זאגט דאך אלף נכנסין לבית הספר ואחד יוצא להוראה. פון טויזנט קומט איינער ארויס, און די תירוץ איז פשוט, די נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק האבן געפארקט זייער שלאף צימער, זייער בעדרום מיט זייער בעט מיט די נעגל וואסער אין די ישיבה, זענען נישט געגאנגען אין די ישיבה אז זיי זאלן לערנען און ארויס קומען להוראה, אז במילא איז הכל יבוא על מקומו בשלום. יעצט בחור טייערער, אויב דיין מטרה איז צו פארקען דיין בעדרום און דיין נאכט געשיר מיט דיינע ליילעכער אין די ישיבה, דען יור וועיסטינג יור טיים. סאו איף יור דער עניוועי יו מייט עז וועל דו קאנסטראקטיוו, זע זאלסט נישט אנברענגען דיינע יארן. האסטו א הבטחה וואס תוספות זאגט אז די מינוט וואס איינער גייט אריין אין א ישיבה אויף צו לערנען קומט ער ארויס א גברא רבא, איז אנדערשער נישט מעגליך. יעצט ס'איז חודש אלול, ס'איז אן עת רצון. אזוי אויסער דעם וואס ס'איז אן עת רצון איז דא נאך א זאך אין חודש אלול, דער בני יששכר ברענגט אז מזל אלול בתולה, קודם וויל איך סתם אזוי זאגן די בחורים אז צו לערנען פלייסיג וועט ענק דער אייבישטער העלפן א גוטן שידוך איז א מזל אלול ברוך השם, עניוועי ער ברענגט וואס איז די פשט פון מזל אלול בתולה זאגט ער אזוי ווען אדם הראשון האט געזינדיגט איז געווארן אויסגעמישט פון טוב ברע, אונז ווייס מיר אין אלע קבלה ספרים ווערט עס געברענגט ס'איז מעורב טוב ברע, וואס דאס מיינט. פשוט, אין אונזער שפראך מיינט זייער פשוט, מען זעהט א מענטש טוט אן עבירה, ער טוט עס מיט אזא געשמאק, קודם ציעט עס אים צו טון, און ווען ער טוט עס, טוט ער עס, ווי מען זאגט, אין פול פארס, ס'קומט צו דינען דעם אייבערשטן, גייט עס נישט פול פארס, וויאזוי קען דאס זיין? אויב צו דינען דעם אייבערשטן איז די גרעסטע זאך וואס א מענטש קען טון, דארף דאך דאס זיין אהבה בתענוגים, פארוואס איז די אהבה בתענוגים ווען מען טוט אן עבירה? אמת אז מען פלאגט זיך אויף עבודת השם מיט די צייט ווערט עס אויך אהבה בתענוגים די מצוות און מעשים טובים, אבער פארוואס איז דאס אז ס'איז שווער ביז ס'קומט צו? זאגט ער אז ס'איז געווען ביי חטא פון אדם הראשון איז געווען א מעורב טוב ברע, דאס מיינט אז אסאך ניצוצים הקדושים פונעם טוב זענען אריין אינעם רע, און דאס איז די גוטע געשמאקע געפיל וואס דו פילסט, און דו מיינסט אז דאס איז גוט אבער דאס איז ניצוצים הקדושים. וואס ווען דו וואלסט נישט נאכגעגעבן די תאווה וואלסטו עס מעלה געווען צו די קדושה, און דו וואלסט געפילט אין די קדושה דעם זעלבן טעם. יעצט, ס'שטייט, מ'זאגט דעם פסוק ביי די תנאים, מצא אישה מצא טוב ויפק רצון מה'. מצא אישה, דאס איז חודש אלול, וואס דאס איז א זמן רחמים און רצון, ס'איז אויך א זמן וואס ס'ווערט צוריק מתוקן דאס אויסגעמישעכץ פון טוב ורע, במילא, ויפק רצון מה', מאכט עס אז. מען זאל וועלן דינען דעם אייבערשטן, זאגט ער, דאס איז דער מצא אישה, דאס איז ווען ס'קומט די חודש אלול איז מצא טוב, ווערט אלעס גוט, די די מען טרעפט דעם טוב וואס ס'ליגט אינעם רע ווערט נתברר, און ממילא פילט מען א טעם אין תורה און אין תפילה, און מען זוכט נישט די תענוגים פון עבירות. דאס איז דער חודש אלול, ס'איז א בירור פון דעם טוב ורע וואס אדם הראשון האט געמאכט, מיט דעם וואס ער האט געגעסן פון עץ הדעת. יעצט וועט איינער זאגן, איך גיי דורך דעם אלול און איך פיל נישט אז די עבודת השם איז ביי מיר אזוי גרינג און לייכט און איך האב עס אזוי ליב, און איך פיל אז די עבירות זענען נאך תופס אסאך מקום ביי מיר. דער תירוץ איז, ווייל דו האסט נישט מכיר געווען. ווער דו ביסט. א מענטש מוז זיך דערקענען. ביסט א חלק אלוקים ממעל. דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף דיר. אז דו זאלסט אים לויבן און דאווענען, און דו זאלסט אים בעטן, און דו זאלסט לערנען זיין תורה. שטייט, ס'וועט זיין די אנדערע וואך, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלוקיך בידך. וראית בשביה אשת יפת תואר, ווערט געברענגט גרויסע סודות וועגן דעם אשת יפת תואר, ס'איז דא דארט ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, וחשקת בה אין די נשמה וואס זי האט, ברענגט ער ר' חנינא בן תרדיון, איז געבוירן געווארן פון דעם ביאה וואס שכם בן חמור האט געוואוינט מיט דינה, דער אר"י הקדוש ברענגט אז ס'איז געווען די נשמה פון רבי עקיבא, און וועגן דעם שטייט אז ווען איך וואלט ווען געטראפן א תלמיד חכם וואלט איך אים צעריסן אזוי ווי א חמור, ווייל. ס'איז שכם בן חמור איז געווען רבי עקיבא, ס'איז דא אין דעם גרויסע סודות. מיט דעם וועט מען פארשטיין, גייען ארויס גרויסע צדיקים אין א מלחמה, גרויסע צדיקים, מ'האט דאך נישט געקענט נעמען נאר איינעם וואס האט נישט געהאט אפילו אן עבירה, פלוצלינג קומט ער אהיים מיט א גוי'טע, האט זיך פארליבט מיט א גוי'טע, וויל איך ענק זאגן, שטייט פון אר"י הקדוש, דא רעדט מען פון סודות נוראות, ער האט זיך קיינמאל נישט פארליבט אין קיין גוי'טע, וחשקת בה אין דיין אייגענע נשמה, זיין נשמה האט אנגעהויבן צו פלאמען צום דעם אייבערשטן. ער הייבט אן צו אנערקענען ווי ווייט א הויעכע נשמה ער האט, און ווי ווייט זיין עבודה איז וויכטיג און חשוב סיי פאר די וועלט און סיי פאר כלל ישראל, און אפילו כביכול פארן אייבערשטן. יעצט, דער הייליגער חתם סופר זאגט, כי תצא למלחמה על אויביך, ווען דו גרייטסט זיך נאר צו צו די מלחמה זאלסטו שוין וויסן ונתנו השם אלוקיך בידך, דער אייבערשטער גייט דיר געבן אז דו וועסט געווינען. זאגט ער וראית בשביה אשת יפת תואר, פרעגט ער ווער איז דער אשת יפת תואר, זאגט ער דאס איז דיין נשמה, דו וועסט אנהייבן צו זעהן וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א בריליאנט א נשמה אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא, זאגט ער און נישט סתם א נשמה נאר א נשמה וואס דו האסט געזינדיגט מיט איר און דו האסט תשובה געטון, זאגט ער ווייל ווען א מענטש זינדיגט און ער טוט תשובה שלימה הייבט ער ערשט אן צו דערקענען זיין הויעכקייט פון די נשמה, און אויכעט ווי ווייט א רושם זיין תורה און תפילה מאכט, זאגט ער ווייל דער טוב קען מען נישט דערקענען נאר בהעדרו, אז ס'האט געפעלט אמאל, זאגט ער, און זיין נשמה ווערט אזוי הויעך גרעסער ווי א צדיק גמור. איז דער חתם סופר מסביר אז ליבשאפט קען נישט קומען נאר דעמאלטס ווען ס'איז געווען קודם שנאה און מ'האט זיך איבערגעבעטן, און אז דו וועסט אנהייבן צו זען ווי ווייט דיין עבודה איז חשוב ביים אייבערשטן און ווי הויעך דיין נשמה איז, וועסטו באמת אנהייבן מיט א חשק צו דינען דעם אייבערשטן, צו דאווענען און צו לערנען, און דאס איז וראית בשביה אשת יפת תואר, דו וועסט זען דיין שיינקייט, דיין נשמה, ווי ריין דאס איז געווען, און כאטשיג דו האסט געזינדיגט, ווי ריין דו קענסט עס צוריקברענגען. אזוי זאגט דער לעכעוויטשער אויכעט, כי תצא למלחמה, וועסט גיין אין א מלחמה, וראית בשביה און דו וועסט זען אין געפענגעניש, אשת יפת תואר דיין נשמה ווי זי איז נעבעך פארכאפט אין יצר הרע, וחשקת בה און דו וועסט גליסטן זי צו באפרייען פון דארט, ולקחת לך לאשה זאלסט זיצן לערנען און דאווענען און תשובה טוהן וועסטו זי באפרייען זי וועט נאך עולה זיין נאך אסאך מער ווי זי געווען. יעצט דער רב צדוק זאגט א מורא'דיגן געדאנק, ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן. זאגט כי תצא למלחמה על אויביך, וואס הייסט די מלחמה? יעדע זאך האט א מלחמה. מלחמת היצר, אבער די גרעסטע מלחמה פונעם יצר איז אז דער יצר פרובירט אריינצוברענגען אין א מענטש א ייאוש, דו ביסט גארנישט, דיין עבודת השם איז גארנישט, ס'איז גארנישט זאגט ער, ס'שטייט. השם מלך גאות לבש, במילא יעדער זאגט דאך אנא אמלוך איך וויל אויכעט קעניגן, איז במילא איז יעדער איינער איז פיל מיט גאווה, ווייל מלכות איז א ענין פון השם מלך גאות לבש, פארוואס האט דער אייבערשטער טאקע געמאכט דעם ענין אז ס'זאל זיין השם מלך גאות לבש, זאגט ער זייער פשוט, ווייל טאמער ס'זאל נישט זיין קיין ויגבה לבו בדרכי השם, איז האסטו דאך נישט בכלל וואס צו דינען דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז אזוי הויעך און הייליג מיט אלעם, און דו ביסט אזא קרוץ מחומר? האט דער אייבישטער אריין געגעבן אין א מענטש די נשמה, וואס דאס איז א חלק אלקי ממעל, און דאס איז בבחינת השם מלך גאות לבש, דאס האט א לבוש פון גאות, ממילא איז דער מענטש איז מחויב צו טראכטן בשבילי נברא עולם, יעדן לויב וואס איך זאג פארן אייבישטן איז עס כביכול א קרוין פארן אייבישטן, צו א דיימאנט אין זיין גרויסע קרוין, און יעדע מינוט וואס איך בין מיך מייגע אויף תורה איז עס א געוואלדיגע נחת רוח פארן אייבערשטן, און אויך ווען איך האלט מיך צוריק פון א תאווה, איך האלט מיך צוריק פון לשון הרע, איך האלט מיך צוריק פון נקמה נעמען אין איינעם, די אלע זאכן איז כביכול געבט א נחת רוח פארן אייבערשטן. און אן אנדערע קען עס אים נישט געבן, נאר דו, ווייל פון דיר ווארט דער אייבערשטער דאס וואס ער ווארט פון דיר. זאגט ער, דאס איז דער ענין פון כי תצא למלחמה על אויביך, די ערשטע מלחמה וואס דו ווילסט ארויס גיין איז די, דאס איז א מלחמה וואס איז שטענדיג כסדר פאר יעדע עבודת השם, וואס איז די מלחמה? צו וויסן דו האסט א נשמה וואס איז א חלק אלוקי ממעל, און ס'איז נעבעך אין געפענגעניש, און דו מוזט עס באפרייען, און זאלסט דיר נישט איינרעדן וואס איז שוין ווערט מיין עבודה און וואס וועט עס אויפטון פארן אייבערשטן, זאלסט וויסן אז יא, דווקא דיין נשמה קען געבן דעם נחת רוח פארן אייבערשטן, און עס קען געבן אזא נחת רוח וואס אן אן אנדערנס נשמה קען עס אים נישט געבן, ווייל דער אייבערשטער ערווארט דאך פון יעדן עפעס אנדערש, סאו דאס איז די בעיסיק, די געוואלדיגסטע מלחמה וואס איז דא, אז וואס? אז דו זאלסט וויסן דו האסט א חלק אלוקי. מעל און דיין עבודה מיינט זייער אסאך און דיין צוריק האלטן פון א תאווה מיינט זייער אסאך און דעמאלטס ונתנו ה' אלוקיך בידך מוז ארויס גיין מיט פול פארס מיט אמונה אז דער אייבערשטער ווארט און קוקט ארויס אויף אונזער עבודה און אז אונז טוהן מיר עס האט ער א געוואלדיגע נחת רוח. און די זאך דארף זיך יעדער בחור אריינ'חזר'ן און יעדער יונגערמאן און ליידער היינט די ראשי ישיבות געבן נישט קיין קאמפלימענטן. פאר קיין בחורים, דארף זיך דער בחור עס אליינס געבן דעם קאמפלימענט, איך האב א געוואלדיגן ניצוץ א חלק אלוקי ממעל, ס'איז דא אין איינע פון די ספרים האב איך געזען א מורא'דיגע מוסר, און איך וויל עס זאגן פארן עולם מען זאל וויסן, ס'איז געווען עפעס אמאל איינער האט געוואלט מאכן א דיעל מיט גרויס געלט, און אמאל איז נישט געווען ברינקס האט מען עס געמוזט טראגן מיט די הענט. און ס'איז געווען אפאר רוצחים וואס זיי פלעגן שוין וויסן ווער ס'מאכט די דיעלס, און זיי פלעגן נאכגיין יענעם און אים צוגנב'נען דאס געלט. קיצער דער מענטש טראגט דאס געלט, ער גייט אין די גאס, קומט צו איינער, אה, ער נעמט אים ארויס א גאן, ער זאגט געבט שוין אהער דאס געלט, און ס'איז געווען אסאך רוצחים ארום און ארום טאמער שטעלט ער זיך קעגן. למעשה. געט ער אוועק דעם זאק. נאכדעם פרעגט ער דעם הויפט פון די רוצחים, זיי לויפן אוועק מיטן געלט, פרעגט ער דעם הויפט פון די רוצחים, צו וואס דארפסטו געלט? נאכדערצו אזוינפיהל געלט, וואס טוסטו? זאגט ער, כ'על דיר זאגן דעם אמת, איך קויף צו טרינקען, איך דארף האבן יעדע נאכט, איך ווייס, פינף דאלער צו צען דאלער צו טרינקען. בקיצור, גייט דער איד און נעמט ארויס נאך צען דאלער וואס ער האט געהאט אין די טאש, זיך עפעס איבערגעלאזט ער זאל קענען ווייטער גיין פון דארט, בקיצור ער געט עס אים, און ער זאגט אים איך וויל דיר זאגן, איך זעה אויף דיר אז דו ביסט אזא איידלע נשמה, א גוי, ביסט א איידלער מענטש, דו האסט אין דיר אזויפיל איידלקייט, אויף דיין צורה זעה איך עס, זאגט ער אים, פארוואס טוסטו אזאלעכע זאכן, קענסט דאך גיין געהעריג פארדינען מאכן געלט פאר די פאר דאלער וואס דו דארפסט אויף צו טרינקען, שוין, בקיצור ער איז אוועק געגאנגען. און ער האט אים גארנישט געענטפערט. דעם נעקסטן טאג ווארט ער אים אפ אין בית מדרש, ער קומט אראפ, מען זאגט עפעס א גוי זוכט דיך, יענער האט זיך דערשראקן, ענדליך ער קומט שוין אראפ פרעגט ער וואס ווילסטו, זאגט ער איך וויל דיר צוריק געבן דאס גאנצע געלט, און איך וויל דיר צוריק געבן דאס געלט וואס דו האסט מיר געגעבן אויף צו קויפן א געטראנק, פרעגט ער אים לכתחילה מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר. זאגט ער לאמיך דיר זאגן, כ'וועל דיר זאגן דעם ריינעם אמת, איך בין שוין אלט, איך ווייס דרייסיג יאר צו וויפיל, אין מיין לעב האט מיר קיינער נישט געגעבן א קאמפלימענט, יעדער האט מיך דערנידריגט, דיגרעיטעד, מיינע עלטערן, מיינע חברים, און מיינע טיטשערס, מיט מיינע נאנטע, דארט ווי כ'האב געארבעט, האב איך געזען איך האב נישט קיין קאמפלימענטס, כ'בין געווארן זייער דיפרעסט, כ'האב איבערגעלאזט א. נארמאלע סאסייעטי און איך בין געווארן א גזלן, און דא קעיר איך נישט וואס מען זאגט, מען זאגט דאך אויף מיר עניוועי נישט קיין איין גוט ווארט, סאו הו קעירס, דו ביסט געווען דער ערשטער מענטש אין מיין לעבן וואס דו האסט מיר געזאגט דו זעסט אויס צו זיין זייער א איידלער מענטש, דו זעסט אויס צו זיין א ספעשל פערסאן, זאגט ער, דאס האט מיך אזוי בארירט, א גאנצע נאכט האב איך נישט געקענט שלאפן, איך האב אויסגעפיגערט דעט איי עם א ספעשל פערסאן, נאובאדי העז עווער טאלד מי דעט, ענד ביקאוז אוו דעט בין איך געווארן. איך בין וויאזוי איך בין געווארן, האסטו צוריק דיין געלט, און איך גיי צוריק ווערן א סאסייעטי מענטש, בחור טייערע, צו א יונגערמאן טייערע, אז דיין ווייב געט דיר נישט א קאמפלימענט, אז דיין טאטע האט דיר נישט געגעבן א קאמפלימענט, אז דיינע מגידי שיעורים געבן דיר נישט קיין קאמפלימענט, געב דיר אליינס דעם קאמפלימענט, יו אר א ספעשל פערסן, דו ביסט א איד, האסט א חלק אלוקי ממעל, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל דער גרויסער באשעפער וואס האט באשאפן הימל און ערד האט דיך באשאפן, און ער האט באשאפן. תפילת ישראל ער האט באשאפן די תורה, ווארט און קוקט ארויס אז דו זאלסט זאגן א אידיש ווארט, זאלסט מתפלל זיין פאר אים, און אמאל אז דו זאגסט נישט גענוג תפילה געט ער דיר א מאך ענג אביסל ביז דו הייבסט אן צו וויינען און בעטן, און ווארט נישט אויף דעם, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, הייב אן פארדעם. ס'דא, פון דובנער מגיד איז דא א מורא'דיגער שיינער משל. דער דובנער מגיד האט געזאגט. אז דאס איז חודש אלול. אמאל איז געווען א מענטש, וואס ער איז געווען א גאלדשמיד, ער האט געמאכט שיינע זאכן, דער קעניג האט אים געגעבן גאלד און זילבער וואס ער האט געברויכט, און ער האט אים געגעבן דיימאנדס, זאל ער מאכן א שיינעם בעכער, א קעניגליכן בעכער, און ער האט אים געזאגט אז ביז א יאר זאל עס זיין פערטיג, דער מענטש האט געזען ער האט א יאר, איז ער אהיים געפארן, ער האט צייט, צווישן האט ער שוין אראפגע'גנב'עט דא א שטיקל גאלד און דא האט ער שוין אראפגע'גנב'עט א שטיקל א דיימאנד, עס איז געווען לעבעדיג. עלף חדשים שפעטער קריגט ער א באפעל פונעם קעניג אז אין א חודש ארום וויל ער זען דעם בעכער. ער איז געגאנגען, האט זיך גענומען ארבעטן וואס ער האט נאך געהאט, ער האט צוזאמגעשטעלט וויפיל ער האט געקענט, עס שיין איינגעפאקט אין א שווארצע זאך, אין א בעג, אין א באקס, און געקומען און עס אראפגעלייגט פארן קעניג. בקיצור, דעם קעניג האט עס אזוי געפאלן, ס'איז געווען סאמטינג ספעשל. עניוועי, דער קעניג האט געזען אז ס'איז שיין, האט ער אים שטארק באדאנקט. קומט אן דער שר האוצר, דער פיינענס מיניסטער, און זאגט פאר די קעניג, איין מינוט, אונז האמיר אים געגעבן אזויפיל גאלד, אזויפיל זילבער, און אזויפיל דיימאנד שטיינער, דא ליגט נישט די אלע זאכן וואס אונז האמיר אים געגעבן, דא פעלט. איז געגאנגען דער מענטש וואס האט געמאכט דעם בעכער, און איז אראפגעפאלן אויף דער ערד צום קעניג, ער האט אנגעהויבן צו וויינען, טייערע קעניג, כ'האב מיך נישט געקענט צוריקהאלטן, כ'האב געמוזט האבן פרנסה, כ'האב דא גע'גנב'עט, דארט גע'גנב'עט, אבער נעם כאטש אן וואס כ'האב דיר געברענגט, דעם שיינעם בעכער. זאגט דער דובנער מגיד דאס איז דער חודש אלול, דער אייבערשטער געבט אונז א גאנץ יאר, ער געבט אונז פרנסה, ער געבט אונז צו עסן, ער געבט אונז קינדער, ער געבט אונז אלע באדערפענישן, און ער ווארט צו זען ווי אזוי אונז מיר זיך אויפפירן, איז א גאנץ יאר טוט מען וואס מען טוט, מען פירט זיך אויף ווי אזוי מען פירט זיך אויף. קומט אבער חודש אלול מוז מען עפעס צוזאמען שטעלן, ווייל טאמער דער וואס האט געדארפט מאכן דעם קעניג דעם בעכער קומט ווען אריין אן א בעכער הרג'עט אים גראד ווען דער קעניג, אזוי איז ער כאטש אריין געקומען מיט א שיינעם בעכער אבער ס'האט געפעלט דערפון, ס'פעלט אפאר חדשים פונעם יאר אבער רבותי כאטש דער אלול זאל זיין ווי ס'דארף. צו זיין. דאס איז דער משל פון דעם דובנער מגיד, און יעצט לעבן מיר אין דעם חודש אלול, האטס מיר אלע א פרייליך יאר און א גוט געבענטשט יאר און א כתיבה וחתימה טובה, א יאר פון שידוכים, א יאר פון פרנסה, א יאר פון גליק, אושר מיט עושר, געלט און וועלט, און אלעס וואס א יעדער איד דארף האבן, יעצט האטס מיר אלע א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר, זייטס אלע געזונט, כ'האב דירעקט מאריך געווען די חודש אלול, ווייל. איך האף די אנדערע וואך אי"ה שוין צו פארן אויף ארץ ישראל, און שוין בלייבן ביז נאך ימים טובים, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, במילא קען איך נישט איבערלאזן דעם עולם אן קיין דרשות, ווייל ס'האט מיר געזאגט א רב אפאר וואכן צוריק, ווייסט וועם מ'גייט שטראפן פאר די אלע זונות מיט די אלע מיסע זאכן וואס גייט פאר אין שטאט? זאג איך אים, ניין, איך האב נישט קיין השגה. זאגט ער, דיך! פרעג איך אים, מיך? וואס האב איך דערמיט צו טון? זאגט ער. דיין האטליין הערט די גאנצע שטאט, מענטשן האבן מורא צו טאטשן בחורים, און בחורים האבן מורא ארומצוהענגען מיט מיידלעך, און מיידלעך האבן מורא ארומצוהענגען מיט בחורים וועגן דיין האטליין, און דו געסט זייער פיינע מוסר, און דו ביסט מעורר זייער שיין. זאגט ער איך האב א טאכטער וואס האט אנגעהויבן צו גליטשן, און זי האט דיך אנגעהויבן צו הערן, און זי האט געסטאפט. זי האט געזען אז עט די ענד אוו די דעי עט זי ערגעץ נישט אנקומען, איז אויב מ'עט איינעם שטראפן פאר די אלע זאכן עט זיין נאר דיך ווייל דו ביסט ביכולת צו רעדן, יעצט אז סקומט אלול רעד איך מיטן אייבערשטנס הילף, איך ווייס נישט, איך וועל דא זיין די נעקסטע צוויי וואכן אין אלול, אבער איך האף צו זאגן פון אויסלאנד א דרשה אויף ראש השנה, און איך האף דארט אויך צו זאגן דרשות, און וועגן דעם האב איך אביסל מאריך געווען די וואך. יעצט האטס מיר אלע א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר, זייטס אלע געזונט.